מיטוואך ויקהל, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזינען דאס אקעגן די וו פונעם מילוי פונעם אות וו פונעם שם בן קונה צו זיין א הערה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה את מזבח העולה, משה רבינו האט געזאגט פאר די אידן אז מען דארף נדבות אויפצובויען די מזבח העולה, דאס איז די מזבח החיצוני אויף וואס מען האט מקריב געווען די קרבנות, ואת מכבר הנחושת אשר לו,

זאגט די פסוק את קלעי החצר, מען דארף מאכן די פירהענגען פונעם הויף, את עמודיו זיינע זוילן ואת אדניה און אירע שוועלן, ואת מסך, און די פירהאנג שער החצר פונעם טויער פונעם הויף. זאגט רש י את עמודיו ואת אדניה, הרי חצר קרוי כאן לשון זכר ולשון נקבה, דער זעלבער הויף פונעם משכן ווערט אנגערופן א לשון זכר, עמודיו, און א לשון נקבה, אדניה, וכן דברים הרבה אזוי טרעפט מען מערערע זאכן. ואת מסך שער החצר זאגט רש י וילון א פירהאנג פרוס וואס איז אויסגעשפרייט לצד המזרח אויף מזרח זייט פונעם משכן, עשרים אמה אמצעיות, די מיטלסטע צוואנציג איילן של רוחב החצר פון די ברייט פונעם חצר, שהיה חמישים רוחב וואס די גאנצע חצר איז געווען פופציג ברייט, וסתומין הימני לצד צפון ט ו אמה וכן לדרום, אויף די רעכטע זייט און אויף די לינקע זייט איז געוועזן פופצן איילן פארמאכט מיט די קלעים, שנאמר וחמש עשרה אמה קלעים לכתף, אינדערמיטן, די צענטער, די צוואנציג מיטלסטע אמה, איז געוועזן א וילון, א מסך. זאגט דער תרגום, ית סרדי דרתא ית עמודוהי וית סמכהא וית פרסא דתרע דרתא. זאגט דער פסוק, את יתדות המשכן די נעגל פונעם משכן, וואס דאס האט מען גענוצט ביי די יריעות אראפצוהאלטן, ווי רשי זאגט סוף פרשת תרומה אז מען האט עס אריינגעהאקט אין דער ערד, ואת יתדות החצר אויך די נעגל פונעם הויף אז די קלעים זאלן זיך האלטן, ואת מיתריהם און זייערע שטריק מיט וואס מען האט צוגעבינדן די קלעים און די יריעות צו די נעגל.

די בגדי השרד וואס דאס האט מען גענוצט צוצודעקן די כלים בשעת מ'האט זיך געצויגן לשרת בקודש צו באדינען אינעם הייליגטום, את בגדי הקודש די הייליגע קליידער לאהרן הכהן פאר אהרן דער כהן גדול ואת בגדי בניו און די קליידער פון זיינע זין לכהן צו באדינען זאגט רש"י בגדי השרד לכסות צוצודעקן הארון והשלחן והמנורה והמזבחות בשעת סילוק מסעות ווען מ'האט זיך געצויגן פון איין פלאץ צום צווייטן

מען האט ניטאמאל געווארט אז משה רבינו זאל זיי זאגן יעצט קענט עטץ גיין, הגם ס'איז נישט אזא דרך ארץ, א מענטש זאל נישט אוועקגיין פון זיין רעבין ווילאנג דער רבי געט אים נישט רשות אז ער קען גיין, אבער דא די אהבה וואס זיי האבן זיך אזוי געפרייט צו זען אז דער אייבערשטער וויל רוען צווישן זיי און ער קוקט ארויס אויף זייערע נדבות, דאס האט מקלקל געווען דעם שורה און זיי האבן געלאפן נאך איידער משה רבינו האט זיי געגעבן רשות צו גיין. אדער זאגט ער האבן זיי פארשטאנען פון משה רבינו'ס ווערטער וואס ער האט געזאגט אז מען זאל געבן א אפשיידונג ווי ס'שטייט פריער אין פסוק קחו מאתכם תרומה, האט ער מיט דעם אליין זיי שוין געגעבן רשות אז זיי קענען שוין גיין. נאך א פשט זאגט דער אור החיים הקדוש, מלפני משה, נאך פאר משה רבינו האט א געלעגענהייט אליין צו ברענגען די אלע נדבות, שטייט דאך אין פרשת כי תשא, משה רבינו אליין איז געווען א גרויסער עושר, פון די סנפירין שטיין פון וואס ער האט אויסגעהאקט די צווייטע לוחות, האט ער באקומען א גרויסע רייכקייט, וואלט ער אליין געקענט מנדב זיין די אלע נדבות המשכן, זענען זיי שנעל געגאנגען פאר משה רבינו ברענגט אליין אלע זאכן, זאגט די תרגום ונפקו כל כנישתא דבני ישראל מן קדם משה, זאגט די פסוק ויבואו כל איש אשר נשאו לבו, עס זענען געקומען יעדער מענטש וואס זיין הארץ האט אים באוויליגט און געטראגן, זאגט דער רמבן און אבן עזרא אז דאס מיינט די חכמי לב, און דער רמבן איז מסביר אז די פשט פון נשאו לבו מיינט אז די אלע חכמי לב האבן קיינמאל נישט פארדעם עוסק געווען אין די סארט מלאכות, זיי האבן זיך קיינמאל נישט טרענירט, זיי האבן קיינמאל נישט פרובירט צי זיי קענען דאס, דער אייבערשטער האט עס אריינגעגעבן, יעצט אזא מין חכמה בינה און דעת אז זיי זאלן קענען מאכן די אלע מלאכות, איז אויב זיי האבן געשפירט אז זייערע הערצער זאגן זיי אז זיי קענען דאס טון, זענען זיי גלייך געקומען פאר משה און זיך פארגעשלאגן אז זיי וועלן טאקע טון די מלאכות. וכל אזוי זענען אויכעט געקומען די אלע אשר נדבה רוחו אותו, די אלע יעדער מענטש וואס זיין גייסט האט אים באוויליגט אז ער זאל מנדב זיין, הביאו, זיי האבן געברענגט את תרומת השם די אפשיידונג פארן אייבערשטן למלאכת אוהל מועד, פאר אלע ארבעט פונעם אוהל מועד, ולכל עבודתו, צו זיין גאנצע ארבעט, דאס הייסט פאר אלע צוגעהערן פונעם אוהל מועד, ולבגדי הקודש און אויכעט פאר די הייליגע קליידער, זאגט דער אור החיים הקדוש, אז לכל עבודתו מיינט צו זאגן, אז די אלע דרײַצן זאכן וואס זענען אויסגערעכנט געווארן אין די פריערדיגע פסוקים וואס מען דארף ברענגען, זהב כסף נחושת תכלת וארגמן און אזוי ווייטער,

שטייט אין מלכים א', קאפיטל ז', האבן מיר נעכטן אנגעהויבן לערנען די מעשה המכונות, ס'איז געווען צען כיורות האט שלמה המלך געמאכט, סיי צום וואשן די הענט, און סיי אפצושווענקען מיט דעם די קרבנות, און די כיורות האבן זיך געהאלטן אויף מכונות, אזעלכע וועגענער האט עס אויסגעקוקט, זאגט יעצט דער פסוק וזה מעשה המכונה, דאס איז געוועזן די ארבעט פון די מכונה, וויאזוי האט עס אויסגעזען, מסגרות להם, ס'האט געהאט לייסטלעך פון אונטן, ביי די רעדלעך פון אונטן האט עס געהאט, פון אלע פיר זייטן זענען געלאפן לייסטלעך, די לייסטלעך זענען געווען פון קופער, די גאנצע מכונה איז געווען געמאכט פון קופער, ומסגרות בין השלבים, דארף מען דא מסביר זיין וויאזוי ס'האט אויסגעזען, רשי ברענגט אראפ פון א ברייתא, אויסער דעם מסגרות וואס איז געשטאנען אין אנהייב פסוק, אז ס'האט געהאט לייסטלעך וואס איז געלאפן פון אונטן פון אלע פיר זייטן, און ס'איז געוועזן פיר איילן ברייט און לאנג יעדע לייסטל, אזוי איז דאך געווען די מאס פון דעם מכונה ווי מ'האט נעכטן געלערנט, זענען אויכעט געווען העכער דעם נאך לייסטלעך, וואס שפעטער אין פסוק וועט עס ווערן אנגערופן סרני נחושת, סרני איז אזוי ווי נסרי, אזוי ווי ברעטער, אלעס איז געווען פון קופער גארנישט פון האלץ אבער ער רופט עס אלעס אן מיט אזעלכע נעמען אזוי ווי מען רופט אן די הילצערנע צווישן די אונטערשטע לייסטלעך און די אויבערשטע לייסטלעך זענען געלאפן שלבים, שלבים זענען אזעלכע שטעקענעס אזוי ווי די שטיגן פון א לייטער נאר די שטיגן פון א לייטער גייט עס אין די ברייט מען זאל קענען ארויף גיין דערויף און דא די שלבים זענען געלאפן אין די הייעך.

זאגט די פסוק ועל המסגרות אשר בין השלבים, אויף די דינע לייסטלעך וואס זענען געלאפן צווישן די שלבים, צווישן די שטאנגען וואס זענען געלאפן אין די הייעך פון איין מסגרת פון אונטן ביז די מסגרת פון אויבן, אויף די מסגרות, די דינע לייסטלעך זענען געווען אויפגעמאלן אריות, לייבן. בקר, רינדער, וכרובים, דאס אז עס האט געהאט א צורה פון א פנים פון א מענטש, אבער עס האט אויך געהאט פליגלען, אזוי ווי די כרובים פון די ארון. די דריי זאכן זענען די זעלבע ווי ס'איז דא אויפן כסא הכבוד, ס'פעלט נאר דא די צורה פונעם נשר. ועל השלבים, און אויף די שלבים, וואס דאס זענען געוועזן די שטעקענעס, די שטאנגען וואס זענען געגאנגען פון אונטערשטע לייסטל ביז די אויבערשטע לייסטל, האט זיך געהאלטן די כן, דאס איז די שטעלע וואס אויף דעם איז שוין געליגן די כיור פון אויבן, איז אויף די שלבים איז געוועזן די כן ממעל פון אויבן, די שלבים זענען געווען שטעקענעס וואס איז געגאנגען פון אונטן אויף ארויף, ווען ס'איז אנגעקומען אויבן האט זיך עס געבויגן, ס'איז געגאנגען אזוי ווי א קרוין, פון אלע זייטן ארום איז עס געגאנגען געבויגן אויף אריין, עס וועט מען שפעטער זען מער פונקטליך וויאזוי די כן האט זיך געהאלטן אויף די שלבים, אבער עס האט זיך געהאלטן די כן, די באזע פון די כיור, אויף די שלבים. זאגט דער פסוק, ומתחת לאריות ולבקר, אונטער די צורות פון די לייבן און פון די רינדער, איז אויך געווען אויפגעמאלן לויות, לויות איז א בילד פון זכר און נקבה מחוברים זה בזה, מעשה מורד זאגט דער פסוק אנדערש ווי די גאנצע מכונה וואס איז געווען געגאסן פון קופער איין שטיק און מען האט גארנישט צוגעשמאלצן דערצו, אבער די בילדער זענען נישט געווען אריינגעקריצט אדער ארויפגעקריצט אויף די מסגרות, נאר ס'איז געוועזן צוגעשמאלצן שפעטער, מען האט געמאכט פון אזעלכע בלעכן צורות און מען האט עס צוגעשמאלצן.

די רעדער האבן באמת נישט געקענט פארן, ס'איז געוועזן געשמאלצן פון איין שטיק, ס'איז געווען געגאסן פון איין שטיק קופער, ס'האט זיך נישט געקענט רירן, די הענטלעך פון די רעדלעך מיט די רעדלעך אליין זענען געווען אלעס איין שטיק, ס'האט נאר אויסגעזען ווי א רייטוואגן, אזוי שטייט שפעטער אין די פסוק, וסרני נחושת, ס'האמיר שוין געשמועסט פריער, סרני איז די זעלבע אותיות ווי נסרי, ס'מיינט אזעלעכע ברעטער, אבער נישט פון האלץ, אלעס פון קופער, וואס דאס איז געוועזן פון אויבן. די ערשטע פסוק וואס מען האט היינט געלערנט איז געשטאנען מסגרות להם דאס זענען געווען לייסטלעך וואס זענען געלאפן אונטן פון אלע פיר זייטן, סרני נחושת זענען לייסטלעך וואס זענען געלאפן פון אויבן אויף אלע פיר זייטן, און צווישן די מסגרות פון אונטן און די סרני פון אויבן זענען געלאפן די שלבים וואס מען האט פריער גערעדט. יעצט, אויף די שלבים איז דאך געוועזן די כן, אזוי האט מען פריער געלערנט, א באזע פאר די כיור פון אויבן. וויאזוי האט זיך אבער די כיור געהאלטן אויפן כן? ס'איז נישט געליגן אויפן פלאך פונעם שטעלע, נאר ס'האט געהאט אונטערהאלטערס. פון דעם כן, פון דעם באזע זענען ארויסגעקומען פיר אזוי ווי אקסלען, אנצוהאלטן דעם כיור אז ס'זאל זיך האלטן אין פלאץ. דאס זאגט דא די פסוק, וארבעה פעמותיו, אויף די פיר ווינקלען פון דעם כן, כתפות להם זענען געוועזן אזעלכע אקסלען וואס דאס האט אנגעהאלטן די כיור אז ס'זאל נישט אריינפאלן. מתחת לכיור, אונטער דעם כיור, הכתפות זענען געווען די אקסלען יצוקות, ס'איז געווען געגאסן, ס'איז נישט געווען צוגעשמאלצן שפעטער, ס'איז געמאכט געווארן אויף איין מאל מיט דעם גאנצן כן, מיט דעם גאנצן, צוזאמען מיטן כן האט מען דאס געגאסן, מעבר איש לויות, דאס מיינט צו זאגן

זאגט דער פסוק, יעצט גייט ער מסביר זיין ווי אזוי די כן האט זיך געהאלטן אויף די שלבים. לאמיר עס מסביר זיין צוערשט פון אויסווייניג, האבן מיר דאך געשמועסט אז די שלבים זענען געווען אזעלכע שטעקענעס וואס זענען געגאנגען פון אונטן אויף ארויף, ווען עס איז אנגעקומען אויבן איז עס געגאנגען געבויגן און פון אלע זייטן ארום האט עס אויסגעזען ווי א קרוין. אין צענטער פון דעם האט מען געלאזט ליידיג א שטח פון איינס און א האלב אמה די ברייט, און מען האט דארטן ארומגעצויגן א רינדעכיגע לייסטל, אלעס פון קופער, דאס האט געהייסן די פי הכותרת, די גאנצע שלבים האט צאמגעשטעלט א כותרת, ס'האט אויסגעזען ווי א קרוין, און דאס האט געהייסן די עפענונג פונעם כותרת, דאס איז געוועזן א האלבע אמה הויעך, אין דעם האט מען אריינגעפאסט די אונטערשטע האלבע אמה פון דעם כן, ווייל די כן האט געהאט פון אונטן א רונדעכיגע שטח אין די הייך פון א האלבע אמה, דאס האט זיך זייער שיין אריינגעפאסט אין דעם פי הכותרת, אבער עס איז נישט אינגאנצן אריינגעפאלן די כן, ווייל העכער דעם האט עס געהאט נאך א גאנצע אמה וואס איז געווען פירקאנטיג, און דאס האט אנגעהאלטן אז די כן זאל זיך האלטן און ס'זאל נישט אריינפאלן. זאגט יעצט דער פסוק ופיהו, און זיין עפענונג מבית לכותרת ומעלה באמה, דאס הייסט אז די כן האט געהאט א פירקאנטיגע חלק אין די הייעך פון א אמה, און ווען מען האט עס אריין געלייגט די רינדעכיגע האלבע אמה אין דעם פי הכותרת האט זיך ארויס געשטעקט פון אויבן א גאנצע אמה, און דאס האט אנגעהאלטן אז ס'זאל נישט אריינפאלן. ופיה עגול. די עפענונג פון די כותרת אליין, פון די שלבים, איז געווען רינדעכיג, אזוי ווי אונז האמיר געזאגט אז מען האט געלאזט א שטח פון איינס און א האלב אמה די ברייט, רינדעכיג, מעשה כן, אזוי ווי די כן, אזוי ווי אונז האמיר געזאגט אז די אונטערשטע האלבע אמה פון די כן, פון די שטעלע, איז געווען רינדיג, אזוי איז אויך געווען די פי הכותרת רינדיג, אין די הייעך פון א האלבע אמה, זאגט די פסוק ווי ברייט איז געווען די פי הכותרת, אמה וחצי האמה, עס האט געהאט פון איין זייט צו די אנדערע איינס און א האלב אמה, זאגט די פסוק ווייטער וגם על פיה, און אויכעט אויף די פי הכותרת, וואס אונז האמיר געזאגט אז מען האט געמאכט א לייסטל א רינדעכיגע ארום און ארום דעם פי הכותרת, דארט זענען אויך געווען מקלעות אויפגעמאלן צורות פון בילדער פון בלעטער, פון פלאנצונגען, פירט די פסוק אויס ומסגרותיהם, זייערע לייסטלעך, דאס הייסט די לייסטלעך וואס זענען געלאפן צווישן די שלבים, מרובעות, ס'איז געוועזן פירקאנטיג, לא עגולות און נישט רינדעכיג, פארוואס דארפן מיר עס זאגן? ווייל פריער האבן מיר דאך געלערנט אז די קן

די הענטלעך וואס האבן אנגעהאלטן די רעדער, אלע רעדער פון א וואגן האבן דאך אזא שטאנג וואס האלט עס אן, במכונה, ס'איז געווען געגאסן אינאיינעם מיט די מכונה, נישט אז מען האט עס געמאכט באזונדער, נאר מען האט עס געמאכט אויף איינמאל די גאנצע זאך, וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה, יעדע פון די רעדער איז געוועזן איינס און א האלב איילן די הייך.

אזוי ווי די רעדער פון מרכבת יקרא, זאגט רש"י אז דאס מיינט אזוי ווי די כסא הכבוד, די מרכבה וואס יחזקאל הנביא האט געזען אין די מעשה מרכבה, און שלמה המלך מיט זיין חכמה האט אויכעט זוכה געווען צוצוטרעפן צו דאס וואס יחזקאל הנביא האט געזען בנבואה, האט ער געוואוסט ווי אזוי די רעדער פון די מרכבה האבן אויסגעזען, און רשי זאגט אז ס'איז געוועזן שתי וערב, דאס הייסט אז יעדע ראד האט געהאט צוויי רעדלעך, ס'איז געגאנגען איינס פון פארנט אויף הינטן און נאכדעם איינס פון רעכטס אויף לינקס, אזוי האבן אויסגעזען די רעדער פון די מכונים. זאגט דער פסוק ידותם, זייערע הענטלעך, דאס הייסט די שטאנגען וואס לויפן דורך פון איין ראד צום צווייטן. וגביהם וחשוקיהם, אונז ווייס מיר אז יעדע ראד האט א קליינע ראד אינדערמיט וואס דאס האלט זיך אויף דעם יד, אויפן שטאנג וואס האלט צאם די רעדער, נאכדעם האט עס א גרויסע רינג פון אינדרויסן. איז דא צוויי וועגן ווי אזוי מען קען טייטשן גביהם וחשוקיהם. רשי לערנט אז גביהם מיינט די קליינע ראד פון דערמיט, און דאס הייסט גב, זאגט דער מצודות, ווייל ווען דער ראד אליין ליגט אויף דער ערד, איז דאס עפעס די העכסטע חלק, וואס איז מלשון גבוה. דער רלבג זאגט אז גביהם מיינט די אויסעווענדיגסטע רינג, וואס דאס איז די גרויסע רינג, און פאר דעם רופט זיך עס גביהם, ווייל דאס איז על גביהם, אויף די גאנצע. און חשוקיהם איז פארקערט, רשי זאגט אז חשוקיהם מיינט די אויסעווענדיגסטע רינג וואס דאס נעמט ארום די גאנצע, און דער רלבג זאגט אז דאס איז די מיטלסטע רינג די קליינע וואס דאס טוט ארומנעמען, חישוק איז א לשון פון ארומנעמען, אזוי ווי א גארטל, דאס טוט ארומנעמען דעם הענטל פון דעם. פון דעם ראד. וחשוריהם, חשוריהם זענען די ברעטעלעך וואס לויפן צווישן די קליינע ראד פון צענטער און די גרויסע ראד פון ארום, וויאזוי האלט זיך די קליינע ראד אין פלאץ, ס'איז דא אזעלכע שטאנגען וואס געווענליך ביי א רייטוואגן איז עס פון האלץ, אבער דא איז אלעס געווען פון קופער וואס לויפן פון די קליינע צו די גרויסע, דאס הייסט וחשוריהם, הכל מוצק זאגט די פסוק אלעס איז געווען געגאסן פון איין שטיק.

מזרה בעיניו כל רע, ס'איז אויסגעשפרייט פאר זיינע אויגן אלע שלעכטס, זאגט די מצודות, דער אייבערשטער זעט אלעס וואס א מענטש האט געטון, אפילו בחדרי חדרים, אלעס איז אויסגעשפרייט פארן אייבערשטן, און ער זעט אלעס בשעת ער זיצט אויף די כסא הדין.

זאגט דער פסוק, אויב אזוי אז דער אייבערשטער זעט אלעס וואס א מענטש טוט, מי יאמר זכיתי לבי, ווער קען זאגען איך האב אויסגעלייטערט מיין הארץ פון אלע מיינע עבירות, טהרתי מחטאתי, כ'האב מיך אויסגערייניגט פון מיין זינד, קיינער קען זיך נישט דערוואגען צו זאגען קיין ליגנט, ווייל דער אייבערשטער איז דאך בוחן כליות ולב, און ס'איז דאך אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ממילא איז זייער שווער פאר א מענטש צו זאגען כ'האב מיך טאקע אויסגערייניגט אינגאנצען. זאגט די תרגום מאן דיימר זכאי הוא לבי ואדכיית מחובתי. זאגט דער פסוק אבן ואבן, טאמער א מענטש האט צוויי באזונדערע שטיינער ער האט א גרעסערע שטיין, וואס דאס ווייזט ער פאר די לוקחים ווען זיי קומען צו אים קויפן, כאילו ער גייט מעסטן מיט דעם, און נאכדעם נעמט ער ארויס פון טאש א קלענערן שטיין און ער פאפט זיי אויס, די זעלבע זאך איפה ואיפה, ער האט צוויי מאסן פון א איפה, ווייזן ווייזט ער די גרעסערע, און וועגן וועגט ער מיט די קלענערע, תועבת השם גם שניהם.

א נישט קלוגע מענטש אפילו, אבער אויב ער טוט זאכן וואס זענען לויטער און גראד, וועט מען מיינען אז ס'איז געטון געווארן דורך א חכם. ער קען זיך אויסבאהאלטן אונטער זיינע מעשים. זאגט דער רלבג, אמאל קען זיין אז א מענטש פאפט טאקע אויס די מענטשהייט, ער שטעלט זיך אהער מיט מעשים טובים, אבער אינעווייניג אין הארץ איז ער פארפוילט און פארשימלט. איז דאס איז די פשט אין פסוק, מיט זיינע ווערק טוט זיך דער נאר פארפרעמדן, ער טוט זיך פארדעקן מיט זיינע גוטע מעשים, אויב זיינע מעשים זענען זך וישר, פארשטייט זיך אז נאר דער בשר ודם קען מען פאפן, דאס האבן מיר שוין געלערנט פריער, אז דער אייבערשטער זעט און ווייסט אלעס, און אים קען מען נישט פאפן. זאגט די תרגום, אוף בעובדוי מתידע טליא, אין דכי ואין תריצין עובדוי. זאגט דער פסוק אוזן שומעת, א אויער וואס הערט, ועין רואה און א אויג וואס זעט, השם עשה גם שניהם, דער אייבערשטער האט געמאכט אויך די צוויי זאכן, און פארוואס האט עס דער אייבערשטער געמאכט? זאגט רשי, דער אייבערשטער האט עס געמאכט ווייל ער וויל אז מיט דיין אויער זאלסטו הערן מוסר, און מיט דיין אויג זאלסטו זיין א חכם רואה את הנולד, זאלסט עס אויסנוצן אויף גוטע זאכן. ווי דער רלבג זאגט די צוויי אברים זענען די בעסטע חושים וואס מען קען נוצן אויף קונה צו זיין תורה קונה צו זיין חכמה אוזן שומעת מען גייט צו א תלמיד חכם און מען הערט אויס וואס ער זאגט עין רואה מען קוקט אריין אין זיינע ספרים און אזוי ווערט מען קלוג און די מלבים זאגט אז פאר דעם שטייט אוזן שומעת פאר עין רואה ווייל די ערשטע זאך דארף מען קונה זיין פון יענעם די ערשטע זאך דארף מען אויסהערן וואס דער רבי זאגט, אויסהערן וואס די טאטע זאגט, הערשט נאכדעם קען מען נוצן דעם אויג און אליין מברר זיין, נאכקוקן, אבער קבלה און מסורה, דאס איז די וויכטיגסטע, ממילא דאס דארף מען די ערשטע נוצן די חוש פון אוזן. זאגט דער תרגום, אודנא דשמעא ועינא דחזיא אלקא אברי תרויהון. אויב אזוי, אז מען דארף אויסנוצן דעם אויער און די אויג אויף וויכטיגע זאכן, זאגט דער פסוק אל תאהב שנה, זאלסט נישט ליב האבן קיין שלאף. פוילעץ נישט אוועק ווען ס'קומט צייט צו ארבעטן און פארדינען, אזוי זאלסט האבן פון וואו צו לעבן, און סיי ווען ס'קומט קונה צו זיין חכמה, פן תורש. טאמער דו וועסט אונטערפוילן, וועסטו פארארעמט ווערן, אז מען ארבעט נישט פארדינט מען נישט און אז מען לערנט נישט קען מען נישט. פקח עיניך, עפן אויף דיינע אויגן, נוץ דעם חוש הראות וואס דער אייבערשטער האט דיר געגעבן, און אזוי ארום שבע לחם וועסטו קענען זאט ווערן פון די ברויט, סיי פון די גשמיות'דיגע ברויט, אז דו וועסט האבן וואס צו עסן, און סיי לכו לחמו בלחמי, אז דו וועסט קענען זוכה זיין צו תורה. זאגט דער תרגום, לא תרחם שינתא, דלמא תתמסכן, פתח עינך, ושבע לחמא. זאגט די משנה אין מסכת בבא בתרא פרק ב' לא יחפר אדם בור סמוך לבורו של חברו א מענטש זאל נישט גראבן א גריב נאנט צו דעם חבר'ס גריב ווייל אז ער וועט מאכן א גריב און אנפילן מיט וואסער וועט עס ווייעך מאכן די ערד און די חבר'ס גריב וועט אויכעט ווערן אפגעשוואכט צוזאמפאלן ולא שיח א בור איז א רינדעכיגע גריב, א שיח איז א לענגלעכיגע גריב, ולא מערה, נישט א הייל וואס קומט מיט א דאך, ולא אמת המים, א וואסער לויף וואס איז הויעך א אמה און ברייט א אמה, ולא נברכת כובסים, דאס איז א פלאץ ווי מען נעמט ארום מיט ווענט און ס'קומט דארט אריין רעגן וואסער און ס'האלט זיך, און דארט טוט מען וואשן וועש, די אלע זאכן טאר מען נישט מאכן נאנט צו א חבר'ס גריב, אלא אם כן הרחיק מכותל חברו שלושה טפחים, מען מוז עס דערווייטערן פון די וואנט פונעם חבר'ס גריב דריי טפחים, און די וואנט אליין איז דיק דריי טפחים, קומט אויס אז פון זיין וואסער ביז דעם חבר'ס וואסער איז דא זעקס טפחים אפגעריקט, וסד בסיד, און דאס איז נאכנישט גענוג, מען דארף אויכעט פארקאלעכן אז עס זאל נישט אריבערגיין די וואסער פון איינס צום צווייטן. און דער ברטנורא זאגט, לאו דווקא טאמער דער חבר האט שוין א גריב, נאר מען דארף עס דערווייטערן אויף אזוי ווייט אז אפילו דער חבר זאל וועלן יעצט גיין מאכן ביי זיין שטח א גריב, זאל אויכעט זיין זעקס טפחים אפגעריקט פון מיין וואסער ביז זיין וואסער. זאגט די משנה מרחיקין מען דארף אויכעט דערווייטערן את הגפת, דאס איז פסולת פון זיתים, ווען מען קוועטשט אויס איילבירטן איז די אפפאל דערפון זייער ווארעם, ואת הזבל און די מיסט פון די בהמות, ואת המלח און די זאלץ, ואת הסיד און די קאלך, ואת הסלעים, דאס זענען אזעלכע פייער שטיינער, די זאכן קענען קאליע מאכן א וואנט, דארף מען עס דערווייטערן מכותלו של חברו שלושה טפחים, וסד בסיד, דא דארף מען שוין זאגן אדער סד בסיד, אויב מ'קאלעכט יענעמ'ס וואנט אז ס'זאל נישט שאטן די אלע זאכן וואס ליגן נעבן דעם מוז מען נישט דערווייטערן קיין דריי טפחים, ס'איז אדער רוקט מען עס אפ דריי טפחים, אדער קען מען באקאלעכן די וואנט און דעמאלטס וועט עס שוין נישט שאטן. זאגט די משנה, מרחיקין מ'דארף אויך דערווייטערן את הזרעים, די זאמען מ'זאל נישט איינפלאנצן נאנט צום חבר'ס וואנט, ס'מאכט שוואך די ערד, און די מאכט ווייעך די ערד און די וואנט וועט אראפפאלן, ואת המחרישה א אקער אייזן מ'זאל נישט אויפאקערן נאנט צו דעם חבר'ס וואנט, ואת מי רגלים מ'זאל נישט משתין זיין נאנט צו די חבר'ס וואנט, מען דארף עס דערווייטערן מן הכותל שלשה טפחים. ומרחיקין את הריחים א מילכל זאל מען דערווייטערן שלשה דריי טפחים מן השכב פון די אונטערשטע חלק דערפון וואס דאס איז ברייטער, שהן ארבעה מן הרכב, וואס דאס וועט אויסקומען אז די אויבערשטע חלק די רכב איז אפגערוקט פיר טפחים פונעם חבר'ס וואנט, ווייל די אויבערשטע איז א טפח אריינגערוקט פונעם אונטערשטן חלק, ואת התנור און די אויוון וואס געבט ארויס א שטארקע היץ, דארף מען דערווייטערן שלשה דריי טפחים מן הכליא פון די אונטערשטע חלק פונעם בייזע, די תנור פלעגט מען לייגן אויף א שטעלע וואס די שטעלע איז געגאנגען שיף, אונטן ברייט און אויבן שמאל, פון די אונטערשטע חלק וואס איז ברייט זאל עס זיין דריי טפחים אפגערוקט די וואנט, און שהן ארבעה מן השפה וואס פון די אויבערשטע ברעג פון דעם שטעלע אויף וואס די תנור איז געליגן איז עס אפגערוקט מיט פיר טפחים. משנה ב' לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית א מענטש זאל נישט אויפשטעלן א אויוון ביי זיך אין שטוב אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע אמות נאר אויב ער האט פון די תנור ביזן דאך העכער זיך פיר איילן אזוי אז ס'וועט נישט שאטן ס'וועט נישט פארברענען דעם דאך וואס דארט וואוינט א צווייטער שכן היה מעמידו בעליה, טאמער ער האט געוואוינט אויף די אויבערשטע שטאק, צריך שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים, מוז ער האבן פארליימט די ערד, וואס דאס איז די דאך פונעם אונטערשטן שכן, מיט דריי טפחים דיק, אזוי אז די היץ זאל נישט אראפגיין, ס'זאל נישט פארברענען דעם דאך. ובכירה, טאמער ער האט אויפגעשטעלט א כירה, וואס דאס גיבט ארויס א קלענערע היץ, טפח איז גענוג אז די מעזיבה איז דיק איין טפח. ואם הזיק, אויב ס'האט געשעדיגט די דירה, משלם מה שהזיק דארף ער באצאלן וואס ער האט געשעדיגט אפילו אויב ער האט עס דערווייטערט די פיר איילן מיט די דריי טפחים מיט די טפח, רבי שמעון אומר לא אמרו כל השיעורין האלו אלא שאם הזיק פטור מלשלם, אויב מען האט אפגערוקט די מאס וואס די חכמים האבן געגעבן אפילו עס האט מזיק געווען איז מען פטור פון צו באצאלן. משנה ג'. לא יפתח אדם חנות של נחתומים ושל צבעים תחת אוצרו של חברו, א מענטש זאל נישט עפענען א בעקעריי אדער א פארבעריי, וואס דאס זענען זאכן וואס מען האלט אין איין קאכן און באקן, מען קאכט אפ די געווירצן צו מאכן סממנים און מען באקט די ברויט, געט דאך עס ארויס א גרויסע היץ, זאל מען נישט עפענען אזאלעכע געשעפטן אונטער יענעמס אוצר, זיין שפייכלער, זיין מאגאזין וואו ער האלט פירות, די פירות וועלן קאליע גיין פון די היץ. ולא רפת בקר, מ'זאל נישט עפענען א שטאל פון רינדער אונטער יענעמ'ס אוצר, ווייל ס'געט אריין א שלעכטע ריח אין די פירות. באמת, דאס מיינט אז די הלכה איז, ביין התירו, אויב יענער האט העכער דעם א אוצר פון וויין, מעג מען מאכן א בעקעריי אדער א פארבעריי, ווייל פארקערט, די ווארעמקייט דאס געט נאך צו צו די וויין. זאגט דער ברטנורא, דאס רעדט מען אבער נאר פון די וויין פון ארץ ישראל, וואס די היץ העלפט עס אז ס'זאל בעסער ווערן, אבער אנדערע פלעצער ווי די היץ שאדט פאר די וויין וועט מען טאקע נישט מעגן עפענען קיין בעקעריי וכדומה אונטער א וויין אוצר. אבל לא רפת בקר, אפילו דארטן ווי היץ מאכט בעסער, אבער א שלעכטע ריח טויג דאך זיכער נישט פאר די וויין, זאל מען נישט עפענען קיין שטאל אונטער יענעמס מאגאזין ווי ער האלט וויין. זאגט די משנה חנות שבחצר, טאמער איינער פון די בני החצר וויל אויפשטעלן א געשעפט, א געוועלב אינעם הויף, יוכל למחות בידו, קען א צווייטער מוחה זיין, ולומר לו, אים זאגן, איני יכול לישן מקול הנכנסים ומקול היוצאים, ס'שטערט מיך די מענטשן, די קאסטומערס, זיי קומען און זיי גייען, איך לאז דיך נישט האבן דא א געשעפט. און פון די לשון המשנה זאגט די תוס' יום טוב איז משמע, נישט א מענטש וויל יעצט עפענען א געשעפט, ער האט שוין לאנג געהאט א געשעפט, און די שכנים זאגן אים, ביז יעצט האבן מיר געדולדעט, יעצט האבן מיר דיך געגעבן רשות ווייל אונז האבן געמיינט אונז האבן ארויסהאלטן די גערודער, אבער עס איז צו פיל פאר אונז, און דו מוזט דיך אפטראגן. זאגט דער משנה, עושה כלים, א מענטש וואס פאבריצירט כלים, ער מאכט טעפ וכדומה, יוצא זאל ער ארויסגיין פונעם חצר און מוכר בתוך השוק, מאכן די כלים מעג ער ביי זיך אין הויף, אין חצר, אבער פארקויפן זאל ער עס אין גאס. אבל אינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישון לא מקול הפטיש, די שכנים קענען נישט מוחה זיין אויף אים און זאגן, אונז קען מען נישט שלאפן ווייל דו האקסט דא מיט דיין האמערל, ולא מקול הריחיים, טאמער יענער איז א מילנער, קען מען אים נישט זאגן ס'שטערט אונז די גרידער פון די מילעכל, ולא מקול התינוקות וואס גייט ארויף טאמער איינער האט געעפנט א חדר, ס'אמיר זען שפעטער אין די גמרא אז מען האט איינגעפירט ס'זאל זיין אין יעדע געגנט א תינוקות א פלאץ ווי תינוקות של בית רבן זאל זיך צוזאמקומען, קען ער נישט טענה'ן, איך וויל נישט הערן דא די גרידער פון די קליינע קינדער. אבער אויב ס'איז א פלאץ ווי מ'לערנט א צווייטע מין פאך, אדער מ'לערנט חשבונות וכדומה, זאגט די ברטנורא קען מען טאקע יא מוחה זיין. משנה ד' מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו, אויב איינער האט געהאט א וואנט נאנט צו זיין חבר'ס וואנט, דאס איז געוועזן אזוי ווי א גאם, דאס הייסט אזוי ווי א רייש, איינער האט געהאט א וואנט אויף די לענג און איינער האט געהאט א וואנט נעבן דעם אויף די ברייט, לא יסמוך לו כותל אחר, זאל נישט קומען דער אנדערער שכן און צושטעלן דא נאך א וואנט, ס'זאל אויסזען אזוי ווי א חי"ת, ווייל דעמאלטס וועלן מענטשן נישט קענען אריינגיין געהעריג צווישן די צוויי ווענט, און ס'איז זייער גוט פאר די ווענט ווען מענטשן טרעטן, מ'גייט אסאך לעבן די ווענט, ס'ווערט גוט אויסגעטרעטן די קרקע, אזוי האלט זיך די וואנט בעסער. איז ביז יעצט אז ס'איז נאר געווען אזוי ווי א גאם יוונית, האבן מענטשן נאך געקענט דארט אסאך ארומשפאצירן, אבער יעצט אז ער וועט בויען נאך א וואנט, פארמאכט ער דעם וועג און מענטשן גייען נישט אזויפיל אריין, ממילא זאל מען עס נישט טון, אלא אם כן הרחק ממני ארבע אמות, נאר טאמער אויב ער האט געלאזט א ברייטקייט פון פיר איילן, ס'איז נאך גענוג דא פלאץ פאר מענטשן אריינצוגיין דארטן און טרעטן, דעמאלטס מעג מען. זאגט די משנה, והחלונות, פענסטער, טאמער א מענטש האט געהאט א פענסטער, טאמער א מענטש האט געהאט א פענסטער אינמיטן א וואנט, און א צווייטער שכן וויל בויען א וואנט אקעגן איבער, מלמעלן, טאמער די פענסטער פונעם ערשטן שכן איז געווען פון אויבן, דארף דער צווייטער שכן מאכן זיין וואנט נידריגער מיט פֿיר אײלן, אַזױ אַז װען ער װעט זיך אַרױפֿשטעלן אױף זײַן װאַנט זאָל ער נישט קענען אַרײַנקוקן בײַ יענעם אין דער פֿענצטער. און מלמטן מײנט, לױט דער ברטנורא, טאָמער דער ערשטער װאַנט האָט געהאַט די פֿענצטערס פֿון אונטן, דאַרף דער צװײטער אַרױפֿבױען זײַן װאַנט פֿיר אײלן העכער, אַזױ ער זאָל נישט קענען פֿון זײַן װאַנט אַרײַנקוקן צו יענעמס פֿענצטער. ומכנגדן ארבע אמות מיינט אויך אז מ'דארף עס אפרוקן אקעגן איבער ס'זאל נישט זיין צו נאנט צו יענעמס וואנט ווייל ס'שטערט אים די ליכטיגקייט, מ'דארף עס אוועקרוקן פֿיר איילן פון קעגן יענעמס פענסטער. משנה ה', מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות, טאמער איינער פון די שכנים האט א שובך, אזעלכע שטיבעלעך, פלעצער ווי ער האדעוועט אויף טויבן, זאל נישט קומען א צווייטער שכן און אויפשטעלן א לייטער אין די פיר איילן נעבן דעם, ארויפלייגן א לייטער ביי א וואנט, כדי שלא תקפץ הנמיה, אז די חיה'לעך וואס זיי קענען ארויפקריכן אויף דעם לייטער, זאלן נישט קענען אריינשפרינגען דורך דעם צו די שובך און אויפעסן דעם אנדערן שכן'ס פייגלעך. ואת הכותל אויב איינער וויל בויען א וואנט דארף מען עס דערווייטערן מן המזחילה פון א רינע טאמער א מענטש האט א אפלויף אויפן דאך ווי ס'רינט אראפ די רעגן וואסער דארף מען אים געבן פלאץ ער זאל קענען דארט ארויפגיין פאררעכטן ס'מאכט זיך אמאל אז ס'ווערט פארשטאפט פון זאמד פון שטיינער דארף מען עס קענען פאררעכטן דארף ער דערווייטערן דעם וואנט וואס ער וויל דא בויען נעבן דעם מזחילה ארבע אמות כדי שיהא זוקף את הסולם, אז דער ערשטער שכן וואס ער האט שוין א חזקה דארטן צו האבן דעם מזחילה זאל קענען אויפשטעלן א לייטער און גיין פאררעכטן זיין אפלויף. זאגט די משנה, מרחיקין את השובך מן העיר חמישים אמה, א מענטש וויל אויפשטעלן א שובך פאר פייגלעך, זאל ער עס אפרוקן פונעם שטאט פופציג איילן, ווייל אז נישט וועלן די פייגלעך פליען און אויפעסן די זאמען וואס מענטשן האבן אריינגעלייגט אין זייערע גערטנער. אויב ס'איז פופציג איילן אפגערוקט, וועט ער נישט עסן פון די אנדערע מענטשנ'ס פעלדער, ווייל אזוי איז די סדר פון א פייגל זאגט די גמרא, אז ער ווערט זאט אין די ערשטע פופציג איילן וואס ער גייט, פון די אלע עסן וואס ער טרעפט אין די פופציג איילן זעטיגט ער זיך אן און נאכדעם עסט ער שוין נישט. די זעלבע זאך ולא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמישים אמה לכל רוח, אויב א מענטש האט א פעלד צווישן אנדערע פעלדער פון אנדערע מענטשן, און ער וויל אויפשטעלן א שובך אין דעם פעלד, זאל ער זען דערצו אז ס'זאָל זײַן פֿון זײַן שובֿך ביז די עק פֿון זײַן פֿעלד פֿופֿציק אײלן פֿון יעדער זײַט, אַזױ אַז זײַנע פֿײגלעך זאָלן זיך אָנזעטיקן פֿון זײַנע זאַכן, און װען זײ װעלן אַרױסגײן און אָנקומען צו אַנדערע פֿעלדער, זאָלן זײ דאָרט גאָרנישט אױפֿעסן. רבי יהודה אומר, בית ארבעת כורין, מען דארף דערווייטערן פון א שטאט און די זעלבע זאך פון אנדערע פעלדער, א גאנצע שטח, א ריזיגע שטח ווי ס'קען וואקסן פיר כור, וואס די תוס' יום טוב ברענגט דא פונעם רמב"ם אז די שיעור איז צוויי הונדערט און דרײַ און זיבעציק מיט נאך אביסל איילן, וואס דאס איז מלא שגר היונה, אזוי פיל קען א טויב פליען אויף איינמאל אן זיך אפשטעלן, און רבי יהודה האט חושש געווען אז ער וועט ארויספליען גלייך צו די אנדערע גערטנער די אנדערע פעלדער און עסן, די תנא קמא האט אבער געהאלטן ער זעטיגט זיך אן אין די ערשטע פופציג אמה און מער ווי פופציג אמה דארף מען נישט אפרוקן. זאגט די משנה ואם לקחו, אויב ער האט געקויפט דעם פעלד מיטן שובך אינאיינעם, און ער האט געהאט דארט דער ערשטער בעל הבית א חזקה צו האבן די שובך דארט, אפילו בית רובע, אפילו עס איז נאר אפגערוקט א פלאץ וואו ס'קען וואקסן א רובע הקב צווישן דעם און אנדערע פעלדער, הרי הוא בחזקתו בלייבט ער מיט די זעלבע חזקה, איך זאג אז די שטאט מענטשן אדער די בעל בתים פון די ארומיגע פעלדער האבן זיכער מסכים געווען, צו ער האט עס באצאלט געלט דערפאר, צו זיי האבן סתם אזוי מוחל געווען, און ער קען ווייטער בלייבן מיט די חזקה פון דעם מענטש וואס האט אים עס פארקויפט. משנה ו', ניפּול, דאָס מיינט אַ קליינע פייגל וואָס קען נאָך נישט פליען, הנמצא וואָס איז געפונען געוואָרן בתוך חמישים אמה, אין די פופציג איילן פון אַ שובך, הרי הוא של בעל השובך, זאָג איך אַז דאָס קומט פון דעם שובך, ס'איז אַרויסגעפאַלן, אַרויסגעשפּרונגען, און מען דאַרף עס געבן פאַרן בעל הבית פונעם שובך. איך זאָג נישט אַז ס'איז אַראָפּגעפאַלן פון אַנדערע מענטשן וואָס גייען דאָ אַריבער, ווייל מען רעדט דאָ פון אַ פּריוואַטע פּלאַץ, אַ וועג וואו ס'דרייען זיך נישט צופיל מענטשן, ממילא זאג איך אז דאס באלאנגט פאר די בעל הבית פונעם שובך. חוץ מחמשים אמה, אויב ס'איז געוועזן אוועקציר ווייטער פון פופציג איילן פונעם שובך, הרי הוא של מוצאו, באלאנגט עס צום געפינער, ווייל פונעם שובך קומט עס זיכער נישט, די קליינע פייגעלעך קענען נישט שפרינגען מער ווי פופציג איילן. מוז דאך זיין אז ס'איז אראפגעפאלן פון סתם א מענטש וואס איז דא דורכגעגאנגען, און יענער האט זיך זיכער גלייך מייאש געווען ווייל ס'האט נישט קיין סימן, ממילא דער וואס טרעפט עס קען עס נעמען פאר זיך. זאגט די משנה נמצא בין שני שובכות, אויב ס'איז געפונען געווארן צווישן צוויי שובכים, ס'איז געוועזן אין די פופציג איילן פון ביידע שובכים, קרוב לזה טאמער ס'איז נענטער צו די שובך שלו גייט עס פאר יענעם באלעבאס, קרוב לזה אז ס'איז נענטער צו די שלו גייט עס פאר דעם באלעבאס, אויב ס'איז מחצה על מחצה שניהם יחלוקו, מ'פארקויפט עס, מ'צוטיילט זיך. משנה זיין. מרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמש אמה, מען דערווייטערט א בוים פונעם שטאט פינף און צוואנציג איילן, ס'איז א שיינקייט פאר די שטאט אז ס'איז פריי פון ביימער ארום און ארום די ערשטע פינף און צוואנציג איילן, ובחרוב ובשקמה, וואס דאס איז זייער פארצווייגט און ס'מאכט זייער א שטארקע שטן, חמישים אמה, דאס דארף מען דערווייטערן פופציג איילן. אבא שאול אומר, כל אילן סרק חמישים אמה, א ליידיגע בוים, וואס דאס איז נישט שיין פאר די שטאט ווען ס'וואקסט ארום, ס'וואקסט נישט דארט קיין פירות, זאל מען אויכעט דערווייטערן פופציג אמה פונעם שטאט. איז די הלכה באמת, זאגט די תוספות יום טוב, גייט נאר אן אין ארץ ישראל, און אויכעט נאר אין די צייטן וואס די אידן האבן דארט געוואוינט, אבער יעצט ברענגט ער פון נימוקי יוסף איז עס נאר א הלכתא למשיחא, ווייל היינטיגע צייטן גייט נישט אן די הלכה פון שיין מאכן ארץ ישראל. זאגט די משנה, אם העיר קדמה, טאמער די שטאט איז קודם געווען אויפגעשטעלט און נאכדעם האט איינער איינגעפלאנצט א בוים אין די פֿינף און צוואַנציק אדער פֿופֿציק איילן נאנט צו די שטאט קוצץ, זאלן די שטאט מענטשן אפשניידן דעם בוים ואינו נותן דמים, מען דארף אים נישט באצאלן, ער האט עס איינגעפלאנצט דארט אן א רעכט. ואם האילן קדם, טאמער די בוים איז דארט געווען פריער און נאכדעם שטעלט מען אויף דעם שטאט, קוצץ, שניידט מען עס אויכעט אפ, ונותן דמים, און מען באצאלט אים, די שטאט מענטשן באצאלן אים די ווערט פונעם בוים. אויב ס'איז ספק זה קדם ספק זה קדם, מ'ווייסט נישט צו די שטאט איז געווען פריער צו די בוים איז געווען פריער, קוצץ, אפשניידן שניידט מען עס זיכער אפ, ווייל די הלכה איז דאך אז סיי וואס ס'איז געווען פריער דארף מען אפשניידן דעם בוים, ואינו נותן דמים, ווייל מ'זאגט פאר דעם בעל הבית פונעם בוים, המוציא מחבירו עליו הראיה, ברענג מיר א ראיה אז דיין בוים איז דא געווען פריער. משנה ח', מרחיקין, מ'דארף דערווייטערן גורן קבוע, דאס הייסט א שטענדיגע שייער, דאס הייסט אז מען טוט עס ווינטשאוולען מיט א כלי, נישט סתם אזוי מען לאזט עס ביי די ווינט, און וויבאלד מען מאכט עס מיט א ווינטשאוול מיט א כלי, טוט די שמוץ פליען אויף א גרעסערע שטח, דארף מען דאס אפרוקן מן העיר פונעם שטאט חמישים אמה, ווייל אנישט שטערט עס פאר די שטאט מענטשן. לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אויך ווען א מענטש האט א גרויסע פעלד, זאל ער זען אז ווען ער מאכט דעם גורן, דעם שייער, אין זיין פעלד, זאל ער עס נישט מאכן אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח, נאר טאמער ער האט פון זיין שטח פופציג אמה צו יעדע זייט, אז ס'זאל נישט שטערן פאר די ארומיגע שכנים ווען ער ווינטשאוולט. ומרחיק און מען דערווייטערט מנטיעותיו של חברו פונעם חבר'ס פלאנצונגען ומנירו און פון זיין אויפגעאקערטע פעלד, כדי שלא יזיק, די משנה שטעלט אראפ וואס איז די טעם פארוואס מען דארף דערווייטערן די גורן קבוע פון א שטאט און פון די חבר'ס פעלדער, כדי ס'זאל נישט שעדיגן, זאגן די מפרשים, ווייל פריער אין די משנה ז' האבן מיר דאך געלערנט עפעס וואס די הלכה האט צו טון מיט שיינקייט פון א שטאט, און דארטן וויבאלד ס'האט צו טון מיט מאכן שיין ארץ ישראל, קענען נישט די מענטשן פון די שטאט מוחל זיין, ס'ווענדט זיך נישט אין זיי, ס'ווענדט זיך אין די לאנד, אין די שטאט, אבער די זאך זאגט די משנה האט נאר צו טון מיט שאדנס פון מענטשן, און אויב אזוי ווענדט זיך עס אין די מענטשן אליין, און זיי קענען מוותר זיין און מוחל זיין און זאגן פאר א מענטש, דו מעגסט עס יא שטעלן נאנט צו אונזער שטאט. משנה ט'. מרחיקין, מען דערווייטערט את הנבילות, א מענטש איז עוסק מיט נבילה וואס דאס האט א שלעכטע ריח, ואת הקברות, א בית החיים געבט אויך ארויס א שלעכטע ריח, ואת הבורסקי, דאס איז א פלאץ ווי מען ארבעט אויס לעדער, דאס אלעס האט א שלעכטע גערוך, דארף מען עס דערווייטערן מן העיר חמשים אמה. ואין עושין בורסקי אלא למזרח העיר, מען זאל נישט מאכן קיין לעדער פאבריק, נאר אויף די מזרח זייט פונעם שטאט, וואס ווען עס וועט קומען א מזרח ווינט, איז עס זייער א ווייעכע רואיגע ווינט, עס וועט נישט ברענגען דעם גערוך, מה שאין כן די אלע דריי אנדערע ווינטן, קען ברענגען א שטארקן ריח אין שטאט אריין, אפילו ווען ס'איז שוין מער ווי פופציג אמה אפגערוקט. רבי עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה מ'מעג עס יא מאכן צו אלע זייטן אויב ס'איז אפגערוקט דעם פונקטליכן מאס, חוץ ממערבה, נאר אויף מערב זייט פונעם שטאט זאל מען עס נישט מאכן, ומרחיק חמישים אמה, דאס הייסט ווען איך שטעל עס אויף די איינע פון די אנדערע זייטן דארף מען עס אפרוקן פופציג אמה, אבער אויף מערב זייט זאל מען עס בכלל נישט לייגן, ווייל מ'דאוונט אין ריכטונג צו מערב, און ס'פאסט נישט אז מ'זאל דאווענען אין ריכטונג צו די בורסקי. משנה י. מרחיקין את המשרה, דאס איז א פלאץ ווי מען ווייקט איין פלאקס, דארף מען עס דערווייטערן מן הירק, פון א פלאץ ווי עס וואקסן ירקות, עס איז שאד פאר די ירקות פון ארום, וויפיל דארף מען עס דערווייטערן? אויכעט פופציג איילן. ואת הכרישין, ווען מען פלאנצט איין קארטי, דאס טוט שעדיגן צוויבל, דארף מען עס דערווייטערן מן הבצלים, אויכעט פופציג אמה. ואת החרדל, און די זענעפט קערנדלעך, דארף מען דערווייטערן מן הדבורים, פון א פלאץ ווי עס איז דא א בינען נעסט, ווייל די בינען טוען זיך אנזעטיגן פון די חרדל, און די חרדל איז א שארפע זאך, און ס'גיבט אריין אזא ציפ אין די האניג, די האניג וועט נישט האבן קיין גוטן טעם. רבי יוסי מתיר בחרדל, ווייל דער בעל החרדל זאגט פאר דעם בעל הדבורים, פונקט ווי דיינע האניג ווערט געשעדיגט, ווערט מיין חרדל אויך געשעדיגט, דיינע בינען קומען און זיי צעבייסן עס. איז פונקט ווי דו זאגסט מיר אז איך זאל אפרוקן מיין חרדל פון דיין בינשטאק, אפשר נעמסטו אוועק דיין בינשטאק ווייל ס'שעדיגט מיך. די חכמים האבן אבער געהאלטן אז מען דארף אפרוקן די חרדל פון די דבורים, ווייל די חרדל אליין ווערט נישט געשעדיגט. וואס טוט דער בין סך הכל? צום קערנדל פונעם חרדל קען ער נישט צוקומען, ס'איז באהאלטן, נאר די בלעטער. די בלעטער איז נישט קיין פראבלעם, ס'וואקסט צוריק. משנה י"א. מרחיקין את האילן מן הבור, עשרים וחמש אמה, מען דארף אפרוקען א בוים פון יענעמס גריב פינף און צוואנציג איילן ווייל די ווארצלעך פונעם בוים וואקסן זיך און ס'קומט אן ביז די וואנט פונעם גריב און ס'ווארפט צאם די גאנצע גריב, ובחרוב ובשקמה וואס די צוויי זאכן האבן זייער אסאך ווארצלען, חמישים אמה, דארף מען עס דערווייטערן פופציג אמה אז ס'זאל נישט צושטערן יענעמס גריב, בין מלמעלה בין מן הצד, בין מלמעלה מיינט סיי ס'איז נישט געווען אויף די זעלבע שטאפל, לאמיר זאגן די בוים איז געווען אויף א שטיקל בערגל, אבער אויך דעמאלטס קענען די ווארצלען אריינדרינגען אין די ווענט פונעם גריב, אדער קען זיין אז די בור איז געווען אויף א בערגל און די בוים איז געווען אראפצו, וואס דעמאלטס קענען די ווארצלען פונעם בוים צושטערן די אפגרונט פונעם גריב. און בין מן הצד מיינט אז ס'איז יא געווען אויפן זעלבן שטאפל. אויף יעדן פאל דארף מען עס אפרוקן. אם הבור קדם טאמער די גריב איז דארטן געווען פון פריער, קוצץ, זאל מען אפשניידן דעם בוים ונותן דמים, און מען באצאלט אים די ווערט פונעם בוים. פארוואס? ווייל למעשה האט ער עס איינגעפלאנצט מיט רשות, ווייל ווען מען פלאנצט איין דעם בוים שעדיגט עס נאכנישט גלייך דעם בור, ס'דויערט א שטיק צייט ביז די ווארצלען צעשפרייטן זיך אזוי ווייט און ס'וועט שעדיגן דעם גריב, איז ווען מען שניידט עס אפ זאל מען אים נאך באצאלן די ווערט פונעם בוים. ואם אילן קדם טאמער די בוים איז געווען פריער, לא יקוץ, זאל מען עס בכלל נישט אפשניידן. ספק זה קדם וספק זה קדם לא יקוץ, המוציא מחבירו עליו הראיה, ברענג א ראיה אז דיין גריב איז דא געווען פריער, וועסטו עס מעגן אפשניידן. רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודם לאילן, אפילו די גריב איז געווען פאר די בוים, לא יקוץ, זאל מען נישט אפשניידן דעם בוים, שזה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו, יעדער איינער מעג טון אין זיין רשות וואס ער וויל, ער מאכט א גריב אין זיין רשות, און ער פלאנצט איין א בוים אין זיין רשות. און די תוס' יום טוב ברענגט פונעם טור אז די סיבה וואס רבי יוסי איז מיקל ביי דעם, טאקע ווייל די שאדן געשעט נישט גלייך, ס'דויערט דאך א וויילע ביז די שאדן פאסירט, ממילא יעצט ווען מ'פלאנצט איין געשעט נאך גארנישט, קען מען אים עס לאזן. משנה י"ב לא יטה אדם אילן סמוך לשדה חברו מ'זאל נישט איינפלאנצן א בוים נעבן יענעמ'ס פעלד, סיי יענער האט געהאט א תבואה פעלד סיי א ביימער פעלד, זאל מען נישט איינפלאנצן א בוים צו נאנט צו יענעמ'ס פעלד, אלא אם כן הרחק ממני ארבע אמות, נאר טאמער מ'האט עס אפגערוקט פיר איילן, פארוואס? ווייל די אקער אייזנס פון ארץ ישראל זענען געווען פיר אמות ברייט, איז ווען איך וועל וועלן אויפאקערן מיין פעלד, וועט אריינגיין מיין אקער-אייזן אין יענעמס פעלד, דארף מען לאזן פריי פיר אמות צווישן מיין פעלד און יענעמס פעלד, אז מען זאל נישט אריינדרינגען מיטן אקער-אייזן אין יענעמס שטח. אחד גפנים ואחד כל אילן, ס'איז נישט קיין חילוק צו די פעלד איז א וויין שטאק, א וויין פעלד, אדער ס'איז אנדערע ביימער, אייביג דארף מען עס אפרוקן. היה גדר בינתים, אויב ס'איז געוועזן א צוים אויפגעשטעלט צווישן די ביידע פעלדער, און יעצט וועט די אקער אייזן שוין נישט אריינגיין, זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן, ס'האלט נישט קיין שום שיעור וויפיל מ'דארף דערווייטערן, יעדער קען איינפלאנצן ביז ממש נאנט צום צוים. די ברטנורא זאגט אז דאס איז נאר אין ארץ ישראל די שיעור פון ד' אמות וואס זיי פלעגן האבן אזעלכע לאנגע אקער אייזנס, אין בבל און אנדערע לענדער וואס ס'איז געווען אזעלכע שמאלערע אקער אייזנס איז גענוג אז מ'דערווייטערט עס צוויי אמות. זאגט ער אבער נאר צווישן איין וויין שטאק און א צווייטע אדער איין בוים פעלד און די אנדערע איז גענוג צוויי אמות, אבער אויב איינער וויל איינפלאנצן א ביימער פעלד לעבן א וויין שטאק וואס די ביימער זענען הויך און די וויין שטאק איז נידריג, דארף מען עס דערווייטערן ארבע אמות, ווייל אויב נישט ווען ער וועט קומען אראפנעמען די פרוכט פון זיינע ביימער וועלן די פייגלעך וואס זענען געווען דערויף זיך באזעצן אויף די נידריגערע פלאץ, ס'איז זייער גרינג פאר פייגלעך צו גיין פון א הויכע פלאץ צו א נידריגע פלאץ, זיי וועלן זיך באזעצן אויף יענעמ'ס וויין שטאק און אויפעסן זיינע טרויבן. זאגט די משנה, היו שרשים יוצאין לתוך של חברו, אויב ווארצלען פון איינעמ'ס בוים זענען אריין געדרינגען אינעם חבר'ס פעלד, מעמיק שלושה טפחים כדי שלא יעכב את המחרישה, מעג דער חבר אויסרייסן די אויבערשטע דריי טפחים פון די ווארצלען, ס'דארף אים נישט אנגיין אז דער בוים וועט אפשר פארטריקנט ווערן, ווייל די אויבערשטע דריי טפחים פון די ערד טארן קיין ווארצלען נישט זיין, ס'שטערט זיין אקער-אייזן, ער מעג דאך אויפאקערן זיין פעלד, און אז די ווארצלעך שטערן אים, מעג ער עס ארויסרייסן. זאגט די משנה היה חופר בור שיח ומערה, טאמער דער שכן האט געגראבן א גרוב אין זיין פעלד, און ער טרעפט זיך אן אין די ווארצלען פון דעם בוים פונעם שכן, וואס אריינגעדרינגען אונטער זיין פעלד, קוצץ ויורד קען ער אראפשניידן די גאנצע זאך אפילו עס איז אונטער דריי טפחים, ווייל ער וויל דאך דארטן מאכן זיין גרוב און דאס שטערט אים די גרוב, והעצים שלו און ער קען זיך אויכעט האלטן האלטן מיט די העלצער, די די האלץ פון די ווארצלעך מעג ער נעמען פאר זיך. זאגט די ברטנורא, דאס איז נאר אויב די פלאץ ווי ער מאכט די גרוב איז מער ווי זעכצן איילן אפגערוקט פונעם חבר'ס בוים, אויב ס'איז אבער אין די ערשטע זעכצן איילן פונעם חבר'ס בוים, זאל ער געבן די העלצער פארן חבר, ווייל א בוים איז יונק די ערשטע זעכצן אמה ארום, האט ער געהאט דא א שטיקל חזקה אז זיין בוים האט יונק געווען פון די זעכצן אמות, און די העלצער באלאנגען פאר אים. משנה י ג, אילן שהוא נוטה לשדה חברו, א בוים פון איין שכן וואס בייגט זיך איבער איבער די פעלד פון א צווייטע שכן, קוצץ מלוא המרדע, קען ער אפשניידן די צווייגן אזוי הויעך ווי א מרדע, דאס הייסט ווען א מענטש רייט אויף א בהמה און ער וויל ארום גיין אקערן, על גבי המחרשה, ווען ער גייט ארום אקערן אויף א אקס, זאל ער קענען שטיין אדער זיצן אויף דעם בהמה און האלטן אין די הענט דעם מרדע, וואס דאס איז א ריטל צו א שטעקן וואס מיט דעם טוט מען פירן די בהמה, אזוי הויעך ווי די מרדע דערגרייכט אלע צווייגעלעך וואס זענען ביז די הייעך זיך קען ער אראפנעמען ס'זאל אים נישט שטערן אדורכצופארן דארט ווען ער אקערט אויף ביי זיין פעלד ובחרוב ובשקמה וואס דאס איז באקסער ביימער און שקמה ביימער וואס דאס מאכט א שטארקע שאטן און ס'שעדיגט די די געוויקסן פון זיין פעלד וואס זענען אונטער דעם כנגד המשקולת זאל ער נעמען א בענדל וואס האט אונטער דעם א שטיק בליי, וואס מיט דעם רעכנט מען אויס אז א וואנט זאל זיין גראד, און ער גייט אדורך ביים צוים וואס טיילט אפ צווישן די ביידע פעלדער, און ער האקט אראפ אלע צווייגן וואס דרינגען אריין איבער זיין פעלד. בית השלחין, אויב די פעלד איז אביסל א דארשטיגע פעלד, מען דארף עס אסאך אנטרינקען מיט וואסער, דעמאלטס שאדט יעדע סארט צווייג וואס בייגט זיך אריבער, איז כל האילן כנגד המשקולת, נישט נאר חרוב ושקמה, יעדע מין בוים וואס בייגט זיך אריבער, זאל מען אינגאנצן אפקנאקן אלע צווייגן וואס קומען אריבער העכער דעם צוים. אבא שאול אומר, כל אילן סרק כנגד המשקולת, דער תנא קמא האט געהאט געזאגט אז ביימער וואס קומען אריבער פון יענעמס פעלד מעג מען נאר אפשניידן מלוא המרדע, אפילו אויב דאס איז געווען א ליידיגע בוים ס'נישט געוואקסן קיין פרוכט, זאגט אבא שאול, אויב ס'איז א ליידיגע בוים מעג מען אפשניידן די גאנצע זאך, כנגד המשקולת א גראדע ליניע פון דעם צוים און העכער אלע צווייגן וואס דרינגען אריין קנאקט מען אראפ. משנה י ד, אילן שהוא נוטה לרשות הרבים, א בוים וואס בייגט זיך איבער און ס'מאכט א שאטן אויף די רשות הרבים, קוצץ, זאל מען דאס אפשניידן אזוי הויעך אלע צווייגן וואס דערגרייכן ביז כדי שיהא גמל עובר ורוכבו, א קעמל זאל קענען אדורכגיין מיט א רייטער און יענער זאל זיך נישט דארפן אראפבייגן, די צווייגן זאלן אים נישט שטערן, רבי יהודה אומר, נישט א מענטש וואס רייט אויף א קעמל, א מענטש קען זיך אוועקבייגן, נאר גמל טעון פשתן או חבילי זמורות, מען דארף נאר אראפשניידן די צווייגן וואס שטערן א קעמל וואס גייט אנגעלאדן מיט פלאקס אדער מיט בינטלעך, וואס די צווייגן וועט שטערן דעם פעקל וואס איז דא אויף דעם, אבער א מענטש קען זיך אליין מסדר זיין אז די צווייגן זאלן אים נישט שטערן. רבי שמעון אומר כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה, ווען ס'בייגט זיך ארויס איבער א רשות הרבים, דארף מען חושש זיין אז ער וועט מרבה זיין טומאה, אויב ס'וועט זיין א כזית מן המת אונטער איינע פון די צווייגן איז יעדער וואס גייט אדורך אונטער דעם צווייג וועט ווערן טמא, טומאת אוהל, ממילא יעדע סארט בוים זאל מען אינגאנצן אראפברעכן אלע צווייגן אפשניידן כנגד המשקולת ס'זאל זיך גארנישט ארויסשטעקן קעגן די רשות הרבים. זאגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא דף כ' עמוד ב' ס'איז געשטאנען אין די משנה ולא מקול התינוקות, האט די גמרא געלערנט אין די הוה אמינא אז מקול התינוקות מיינט אז מען קען זיך נישט אפרעדן אויף א געשעפטסמאן, ס'שטערט מיך די קליינע קינדער וואס קומען דא אריין קויפן זאכן, אויב אזוי פרעגט די גמרא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא, פארוואס אין די רישא פון די משנה איז געשטאנען אז מען מעג זאגן פאר א געשעפטמאן פארשפאר דו דאס געשעפט ווייל איך האלט עס נישט אויס די גערודער פון די הנכנסים והיוצאים, און פארוואס אין די סיפא זאג איך אז מען קען אים נישט זאגן איך ס'שטערט מיך די קול פון די קליינע קינדער. אמר אביי סיפא אתאן לחצר אחרת, אין די סיפא רעדט מען אז ער האט נישט געעפנט דעם געשעפט דא אין די חצר, ער האט עס געעפנט אין א צווייטע חצר, אמר ליה רבא, אי הכי ליתני חצר אחרת מותר, פארוואס שטייט ולא מקול התינוקות, זאל שטיין אויב ער האט עס געעפנט אין א באזונדערע חצר, דעמאלטס מעג מען. אלא אמר רבא, סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן, די סיפא רעדט מען, פון א חדר פון קליינע קינדער, אויף דעם קען מען זיך נישט אפרעדן, ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך, מען רעדט פון נאך די צייטן וואס יהושע בן גמלא האט מתקן געווען אז מען זאל מאכן חדרים אין יעדן געגנט, דאמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב דער מענטש זאל געדענקט ווערן צום גוטן, ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא, ווען נישט אים, נשתכח תורה מישראל וואלט די תורה פארגעסן געווארן פון די אידן, יהושע בן גמלא איז געווען איינער פון די כהנים גדולים אין די זמן פון בית שני. שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, אנהייב איז געוועזן איינגעפירט אז יעדער טאטע האט געלערנט מיט זיין זון, אבער מי שאין לו אב ווער עס האט נישט געהאט קיין טאטן לא היה לומד תורה האט נישט געלערנט, מאי דרוש, ולמדתם אותם, זיי האבן געדרשנט ולמדתם אותם אזוי ווי עס וואלט געשטאנען ולמדתם אתם, ענק אליין זאלן לערנען מיט די קינדער, אבער איינער וואס האט נישט קיין טאטע האט נישט געהאט מיט וועם צו לערנען. זאגט די מהרש"א, דאס איז די פשט נשתכח תורה מישראל, דאס ווייסט מען, רבי שמעון בן יוחאי האט געזאגט חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, ס'איז דא א הבטחה לא ימושו מפיך ומפי זרעך, די גמרא מיינט נאר צו זאגן אז ס'וואלט פארגעסן געווארן די תורה פון יתומים, נאר די וואס האבן עלטערן, די וואלטן געבליבן ביים לערנען. התקינו האט מען איינגעפירט איין תקנה, שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים, די ערשטע תקנה איז געווען אז אין ירושלים דארט זאלן זיין חדרים מיט לערנען מיט די קינדער, מאי דרוש, וואס האבן זיי גע'דרש'נט אז פונקט ירושלים דארף זיין א צענטער פון תורה, ווייל ס'שטייט כי מציון תצא תורה. ועדיין, אבער נאך אלץ איז געווען א פראבלעם, ווייל מי שיש לו אב, ווער ס'האט געהאט א טאטע, היה מעלו ומלמדו, האט אים ארויפגעטראגן קיין ירושלים און דארט האט ער געלערנט, מי שאין לו אב, לא היה עולה ולמד, איינער וואס האט נישט געהאט קיין טאטע, האט נישט געהאט ווער ס'זאל אים צווינגען ארויפצוגיין קיין ירושלים און לערנען. התקינו, האט מען איינגעפירט שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך, אין יעדע גובערניע, אין יעדע פראווינץ, דאס הייסט נישט אין יעדן שטעטל, נאר אין יעדע גרויסע שטח האט מען געשטעלט א חדר, ומכניסין אותם כבן שש עשרה כבן שבע עשרה. זאגט דער מהרש"א ס'גייט אינאיינעם, וויבאלד ס'איז נישט געווען אין יעדן שטעטל א חדר האט מען דאך געדארפט גיין אויף א ווייטע וועג, ס'איז א מקום סכנה, איז קליינע קינדער האט מען נישט געטרויעט צו גיין אהין, אבער די עלטערע גרעסערע קינדער זעכצן זיבעצן יאר, זיי האט מען געשיקט אין ישיבה אריין לערנען. און וויבאלד זיי זענען אריין הערשט לערנען אזוי שפעט, האבן זיך מתחצף געווען פאר די מלמדים, ומי שהיה רבו כועס עליו, טאמער דער רבי האט זיך אויפגערעגט אויף אים, מבעט בו ויוצא, האט ער אים ווידערשפעניגט און ארויסגעגאנגען. עד שבא יהושע בן גמלא, ביז איז געקומען יהושע בן גמלא, ותיקן, און ער האט איינגעפירט שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות, בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ממש אין יעדן שטאט זאל מען אריינשטעלן איינעם צו לערנען מיט די קינדער, אטאמאטיש אז ס'איז דא לאקאל די חדר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע האט מען שוין געקענט אריינטראגן אין חדר אויכעט די גאר קליינע קינדער פון זעקס זיבן יאר, ווי תוס' זאגט, זעקס יאר א געזונטע קינד, און זיבן יאר אביסל א שוואך קינד, און תוס' זאגט אויכעט אז דאס וואס ס'שטייט אין פרק אז בן חמש למקרא רעדט מען פון א קינד וואס איז גאר שטארק גאר געזונט, אים האט מען שוין געקענט אריינטראגן אביסל פריער. זאגט די גמרא, אמר ליה רב לר' שמואל בר שילת, רב האט געזאגט צו דעם מלמד ר' שמואל בר שילת, עד שית, ביז די זעקס יאר, לא תקבל זאלסטו נישט אננעמען. צו שוואך דער קינד, מכאן ואילך, פון די זעקס און ווייטער, קבל נעם יא אן, ואספי ליה כתורא, פיטער אים אן, פאש אים אן, אזוי ווי אן אקס געב אריין אין אים א סך תורה. ואמר ליה רב לרב שמואל בר שילת נאך האט רב געזאגט פאר דעם מלמד רב שמואל בר שילת כי מחית לינוקא ווען דו שלאגסט א קינד לא תימחי זאלסטו נישט שלאגן צו שטארק אלא בערקתא דמסנא מיט א שיכן בענדל מיט א ריטל פון שיך מיט דעם זאלסטו אים שלאגן אזוי ער זאל נישט געשעדיגט ווערן דקארי, אויב וועט ער זיך נעמען לערנען קארי איז גוט, דלא קארי, טאמער ער וועט נאך אלץ נישט לערנען, ווארף אים נישט ארויס, ליהוי צוותא לחבריה, זאל ער דארטן זיין, זיין אינאיינעם מיט זיינע חברים וואס לערנען יא, מיט די צייט וועט ער זיך אויסלערנען און ער וועט מיטלערנען. ואמר רבא, איז באמת, פאר דעם האט רבא געזאגט א מאמר וואס ווערט נישט דא אראפגעברענגט, און פאר דעם שטייט ואמר רבא, סך מקרי דרדקי עשרין וחמשה ינוקי, די צאל קינדער וואס זאלן לערנען ביי איין מלמד איז פֿינף און צוואַנציק קינדער, זאגט תוספות, אויב ס'איז דא אין דעם שטאט ווייניגער ווי פֿינף און צוואַנציק קינדער, קען מען זיי נישט צווינגען אויפצונעמען א מלמד דא אין דעם שטאט. מהרש"א גיבט א רמז, כה תברכו את בני ישראל, כ"ה, אז ס'איז דא כ"ה בני ישראל דעמאלס זאל מען דינגען א מלמד. ואי איכא חמשין, אויב ס'איז דא פֿופֿציק קינדער אין שטאט, מותבינן תרי, נעמט מען אויף צוויי מלמדים. ואי איכא ארבעין, וואס טוט זיך אויב ס'איז דא פֿערציק קינדער, ס'איז צו פיל קינדער פאר איין מלמד, אבער ס'איז נאכנישט גענוג צו צווינגען אז מ'זאל נעמען נאך א מלמד. מוקמינן ריש דוכנא, נעמט מען אויף איינער וואס ער זאל זיין אזוי ווי די אמאליגע צייטן א חזר בחור, דאס הייסט אז ער איז געקומען און מיטגעזיצן אויסגעהערט דעם שיעור פונעם מלמד און נאכדעם האט ער געהאלפן איבערחזר'ן מיט די קינדער. ומסייעין ליה ממתא, נישט דער מלמד דארף דאס באצאלן, ניין, דער מלמד באקומט זיין גאנצע געהאלט, די שטאט מענטשן זיי דארפן צושטעלן דעם ריש דוכנא וואס ער וועט צוהעלפן, ער איז דער געהילף מלמד. ואמר רבא נאך א זאך האט רבא געזאגט, האי מקרי ינוקא, א מלמד וואס ער לערנט מיט קליינע קינדער דגריס, ער לערנט ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה, נאכדעם איז דא א צווייטער מלמד וואס ער לערנט בעסער, ער לערנט מער, לא מסלקינן ליה, מען זאגט נישט אויף דעם ערשטן מלמד צוליב דעם צווייטן, ווייל דילמא אתי לאיתרשולי, אז דער צווייטער מלמד וועט זען אז מ'האט אים אויפגענומען ווייל ער איז בעסער, און ער ווייסט אז ס'איז נישט דא איינער וואס איז נאך בעסער פון אים, וועט ער מתרשל זיין, ער וועט זיך נישט אזויפיל אפגעבן מיט די קינדער, ער וועט נישט אזויפיל לערנען מיט זיי, ווייל ער ווייסט אז מ'וועט אים סיי ווי נישט אויפזאגן. רב דימי מנהרדעא אמר ניין, כל שכן דגריס טפי, מ'קען יא אויפזאגן דעם ערשטן און אננעמען דעם צווייטן, און דער צווייטער וועט גארנישט נאכלאזן, ער וועט פארקערט, ער וועט שטארק אנהאלטן דאס לערנען ווייל קנאת סופרים תרבה חכמה. איז רש"י זאגט די פשט, ווייל ער ציטערט פון דעם ערשטן מלמד, מען האט דאך אויפגעזאגט דעם ערשטן מלמד צוליב אים, אז ער וועט נאכלאזן און נישט לערנען געהעריג מיט די קינדער, וועט דער ערשטער מלמד אים ארומגיין בארעדן אין גאנצן שטאט. רבינו גרשון זאגט די פשט אז כל שכן דגריס טפי, ווייל ער זאגט, יעצט בין איך טאקע דער בעסטער, אבער טאמער איך וועל נאכלאזן איך וועל נישט לערנען מיט די קינדער, איך זע דאך אבער אז די שטאט מענטשן זענען אזוי אז זיי זוכן דעם גאר בעסטן מלמד, אז איך וועל אביסל נאכלאזן וועלן זיי טרעפן איינער וואס איז נאך בעסער פון מיר און מ'עט מיך אויפזאגן. ואמר רבא נאך האט רבא געזאגט הני תרי מקרי דרדקי אויב ס'איז דא צוויי מלמדים פון קליינע קינדער חד גריס ולא דייק איינער לערנט מיט די קינדער און ער איז נישט אזוי מדקדק אז די קינדער זאלן נישט מאכן קיין גרייזן ער לערנט און לערנט ער פארהערט זיי נישט אזוי גרונטליך וחד דייק ולא גריס איינער איז זייער מדקדק אז די קינדער זאלן יא קענען אבער ער לערנט נישט אזויפיל ער קומט נישט אן אזויפיל מותבינן זאל מען נעמען אויפנעמען ההוא דגריס ולא דייק, ענדערש זאל מען אויפנעמען דער וואס ער לערנט מיט זיי אסאך אפילו ער איז נישט אזוי מדקדק אז מען זאל עס קענען, ווייל שבשתא ממילא נפקא, איי די קינדער מאכן דאך גרייזן מען קען נישט אזוי גוט, מיט די יארן וועלן זיי געוואר ווערן דעם אמת אזוי זאלן זיי קונה זיין אסאך תורה. רב דימי מנהרדעא אמר ניין, פארקערט, מותבינן מען נעמט אויף דדייק ולא גריס ענדערש איז דער וואס מאכט זיכער אז די קינדער קענען אזוי גוט אנע גרייזן, אפילו ער קומט נישט אן צו פיל, ווייל שבשתא כיון דעל על, א גרייז אז ס'גייט אריין, בלייבט עס שוין דארטן, אמאל קען זיין א מענטש אויף די עלטערע יארן, זאגט ער נאך אלץ דעם גרייז וואס ער האט זיך איינגע'חזר'ט, ווייל דער עברי מלמד האט אים נישט געהעריג אויסגעהערט, זאל מען ענדערשער נעמען א מלמד וואס איז גוט מדקדק אז די קינדער זאלן קענען, ווי איידער איינער וואס לערנט מיט זיי מער. זאגט דער זוהר הקדוש. תא חזי מה כתיב, שטייט א פסוק קח את המחתה, נעם דעם פאן, ותן עליה אש מעל המזבח, לייג ארויף קוילן פון דעם מזבח, ושים קטורת, און מאך קטורת, דאס איז געווען נאכדעם וואס ס'האט אויסגעבראכן א מגיפה ביי די מחלוקה פון קרח, מאי טעמא, כי יצא הקצף מלפני ה', ס'איז ארויסגעקומען א צארן פונעם אייבערשטן, החל הנגף, ס'האט זיך אנגעהויבן די מגיפה. דהא לית תבירו לההוא סטרא בר קטורת, נישט דא קיין גרעסערע צוברעכונג פאר יענע זייט, אויסער די קטורת, דלית לך מילה חביבה קמי קודשא בריך הוא כקטורת, ס'נישט דא א זאך וואס איז מער באליבט ביים אייבערשטן ווי די עבודה פון די קטורת, וקיימא און דאס שטייט לבטלא חרשין, ס'קען צושטערן כישוף ומילין בישין מביתא און שלעכטע זאכן פון א שטוב, ריחא ועשנא דקטורת דעבדי בני נשא, אפילו סתם א רויך סתם א גערוך פון קטורת וואס מענטשן מאכן פריוואט ביי זיך אין שטוב טוט פארטרייבן די כישוף, בההוא עובדא איהו מבטל כל שכן קטורת, כל שכן אז מען מאכט די קטורת וואס דער אייבערשטער האט געהייסן און מען מאכט עס אין בית המקדש איז זיכער אז דאס טוט מבטל זיין אלע שלעכטע זאכן. מילה דא די זאך גזירה קיימא קמי קודשא בריך הוא, דאס איז א זאך וואס שטייט בגזירה פונעם אייבערשטן דכל מאן דאיסתכל ווער ס'קוקט זיך אריין וקרי און ער ליינט בכל יומא יעדן טאג עובדא אדער פרשתא דקטורת, מען זאגט יעדן טאג די פרשה פון פיטום הקטורת, ישתזיב וועט ער געראטעוועט ווערן מכל מילין בישין פון אלע שלעכטע זאכן וחרשין און אלע כישוף דעלמא פון די וועלט, ומכל פגעין בישין פון אלע שלעכטע טרעפונגען, ומהרהורא בישא פון שלעכטע מחשבות, ומדינא בישא פון שלעכטע דינים וואס קענען באטרעפן א מענטש, וממותנא, און פון א מארד, ולא יתזק כל ההוא יומא יענע גאנצע טאג וואס מען זאגט די פרשת הקטורת וועט מען נישט געשעדיגט ווערן, דלא יכול סטרא אחרא לשלטאה עליה, יענע זייט קען נישט געוועלטיגן אויף אים, ואצטריך דיכוין ביה, ס'פעלט זיך אבער אויס אז מ'זאל אינזין האבן, נישט סתם זאגן די ווערטער. אמר רבי שמעון, זאגט רבי שמעון, אי בני נשא הוו ידעי כמה עילאה איהו עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, ווען מענטשן וואלטן געוואוסט ווי דערהויבן די מעשה הקטורת איז ביים אייבערשטן, הוו נטלי כל מילה ומילה מיניה וואלטן זיי גענומען יעדע ווארט דערפון והוו סלקי ליה עטרה על רישיה עס וואלט מען עס ארויפגעלייגט ווי א קרוין אויף זייער קאפ, ככתרא דדהבא ווי א גאלדענע קרוין, ומאן דאשתדל ביה, ווער ס'איז עוסק אין דעם, בעי לאסתכלא בעובדא דקטורת דארף ער זיך איינקוקן אין די מעשה הקטורת, ואי יכוין ביה בכל יום און אויב ער האט עס אינזין יעדן טאג אית ליה חולקא האט ער א חלק בהאי עלמא אויף די וועלט ובעלמא דאתי און אויף יענע וועלט, ויסלק מותנא און ס'וועט זיך אפטוהן די שטארבן מיניה פון אים ומעלמא און פון די וועלט, וישתזיב און ער וועט געראטעוועט ווערן מכל דינין דהאי עלמא פון אלע דינים פון די וועלט מסטרין בישין פון די שלעכטע זייטן ומדינא דגיהנום, ומדינא דמלכו אחרא וועט נישט האבן קיין.

ודא מכפר על יצר הרע, דאס טוט פארצייען אויף יצר הרע ועל עבודה זרה, דאיהי סטרא אחרא, והא אוקמוה. זאגט דער רמב ם אין הלכות תפילה פרק ב', זוהי הברכה שתקנו מעין כל האמצעיות, גייט ער זאגן די נוסח הברכה ווען א מענטש, צו ווייל ער איז פאריאגט און פארפלאגט, צו ווייל זיין קאפ איז עפעס נישט דא און ער וויל דאווענען א קורצע תפילה, דאס איז די נוסח וואס מען זאל זאגן, הביננו, דאס הייסט אזוי ווי אונז האבן נעכטן געלערנט אז די ערשטע דריי און די לעצטע דריי ברכות זאגט מען געהעריג, און די מיטעלסטע ברכה נעמט מען צאם אין איין ברכה, מען זאגט אזוי, הביננו ה' אלוקינו לדעת את דרכיך, געב אונז באשעפער צו פארשטיין, צו וויסן דיינע וועגן, דאס אקעגן די ברכה פון חונן הדעת. ומול את לבבינו ליראתך, פארשנייד אונזערע הערצער אונז זאל מען מורא האבן פאר דיר, דאס איז אקעגן די ברכה פון השיבנו.

ועל הרשעים תניף ידך דו זאלסט אויפהייבן דיין האנט און נקמה נעמען פון די רשעים דאס אקעגן די ברכה פון ולמלשינים, וישמחו צדיקים די צדיקים זאלן זיך פרייען דאס אקעגן על הצדיקים, בבניין עירך מיטן אויפבוי פון דיין שטאט דאס אקעגן ולירושלים עירך, ובתיקון היכלך מיטן אויפבוי, מיטן אהערשטעלונג, און מיטן פאררעכטונג פון דיין היכל, ובצמיחת קרן לדוד עבדך זאלן זיך פרייען מיט דעם אויפשפראצונג פונעם שטראל, פונעם ווינקל, פונעם שטארקייט, פון דוד המלך, ודאס אקעגן די ברכה פון את צמח דוד עבדך, ובעריכת נר לבן ישי משיחך, טרם נקרא אתה תענה, פאר אונז רופט מען טוסטו נאך ענטפערן כדבר שנאמר, והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, כי אתה הוא עונה בכל עת צרה, פודה ומציל מכל צוקה, גראדע אין רמב ם אליין שטייט אביסל אנדערש די נוסח, אין אונזערע ספרים שטייט כי אתה הוא עונה בכל עת, פודה ומציל מכל צוקה, אין די תימן'ע כתב יד פונעם רמב ם שטייט כי אתה הוא עונה בכל עת צרה וצוקה, און פודה ומציל מכל צרה, און מען ענדיגט צו ברוך אתה ה' שומע תפילה, דאס איז די ברכה פון שמע קולינו. זאגט דער רמב ם במה דברים אמורים ווען קען מען דאווענען די קורצע שמונה עשרה מעין כל ברכה וברכה, בימות החמה, אין די זומער, וואס לויטן רמב ם זאגט מען נישט קיין ותן ברכה אין די ברכה פון ברך עלינו אין די זומער, אבל בימות הגשמים אין די ווינטער אינו מתפלל הביננו, מפני שצריך לומר שאלה בברכת השנים, מען דארף דערמאנען ותן טל ומטר, ממילא מוז מען דאווענען די גאנצע געהעריגע נוסח פון שמונה עשרה, וכן במוצאי שבתות וימים טובים אינו מתפלל הביננו, מוצאי שבת און יום טוב זאל מען אויך נישט זאגן די קורצע תפילה, מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת, מען דארף זאגן אתה חוננתנו. זאגט רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה. אמרו רבותינו ז ל, רב כד הוה נפיק לדינא, ווען רב איז ארויסגעגאנגען פראווען א דין תורה, הוה אמר האט ער געזאגט אויף זיך ברעות נפשיה מיט מיין אייגענע ווילען, לקטלא נפיק, גיי איך ארויס אויף א אופן וואס איך קען אפילו צוריק קומען מחויב מיתה, טאמער איך וועל שלעכט פסקנ'ן, איך וועל מחייב זיין איינעם וואס ער איז נישט מחויב, קען איך מיר פארשולדיגען דאס לעבן. און דאס איז א המשך וואס מען רעדט פון די גנות פון שררה וכבוד, א מענטש זאל זיך נישט צוכאפן צו פירן דין תורות, ווייל מען קען זיך פארשולדיגן דאס לעבן, ואמרו רבותינו ז"ל, שטייט א פסוק אין משלי, בני מיין זון אם ערבת לרעך, רב הונא פתר ליה במי שנתמנה פרנס על הציבור, מען רעדט פון איינער וואס מען האט אויפגענומען אז ער זאל זיין א פירער אויפן ציבור,

ואם לאו, טאמער מען טוט עס נישט, עליו כתיב שטייט ווייטער דארט אין משלי, נואף אשה חסר לב, משחית נפשו וגומר, ואין מרחמין עליו בגיהנום, איינער וואס פירט א שררה אויפן ציבור מיט א גרויסקייט, דער וועט מען זיך נישט דערבארעמען אויף אים אפילו אין גיהנום. אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער זאגט פאר דעם פירער, אני קדוש, איך בין א הייליגער, אני חסיד, איך בין אן ערליכער, אם יש בך כל המידות האלו, טאמער דו האסט די אלע מידות, קבל עליך שררה, דעמאלטס קענסטו אננעמען אויף דיר א פירערשאפט, אבער ואם לאו אל תקבל, אז דו האסט נישט די אלע גוטע מידות, קענסטו נישט אננעמען אזא פאזיציע. ודוד המלך עליו השלום אמר, דוד המלך האט געזאגט אויף זיך, השם לא גבה לבי, איך האב נישט גרויס געהאלטן מיין הארץ, נאר נפשי כגמול עלי אמו, איך האב מיך געהאלטן ווי א קליין קינד וואס זיצט אויפן מאמע'ס שויס.